מיר וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק ט ז, שיחה די קעפל פון די שיחה איז פורים ג, די דריטע שיחה וועגן פורים אין חלק ט ז, עמוד דרײַ הונדערט און דרײַ און זיבעציק. געוואלדיגע געשמאקע שיחה, דער רבי וועט פרעגן א שאלה אויף די ענדע אויף די מגילה וואס עס שטייט רצוי לרוב אחיו ווי די מגילה ענדיגט זיך, און דער רבי וועט פרעגן נאך אפאר שווערע שאלות אין דעם ענין, און דער רבי וועט מחדש זיין געוואלדיג ווי ס'וועט אראפפאלן אלע שאלות און ס'וועט זיין מוסבר ממש כפתור ופרח וואס דא גייט פאר מיט דעם ענין פון רצוי לרוב אחיו, און דערנאך וועט ארויסקומען די הוראה, א געוואלדיגע הוראה וואס מען קען זיך אפלערנען פון דעם אין אונזער לעבן אין יעדן טאג ווי מען דארף זען אוועקגעבן וויפיל מען קען פאר א צווייטן אידן. אות א', אויף דעם וואס עס שטייט אינעם סיום וחותם פון דער מגילה, כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש וגומר ורצוי לרוב אחיו וגומר, זאגן רזל אין די גמרא, די גמרא זאגט אין מגילה, לרוב אחיו, וואס שטייט עפעס לרוב אחיו? זאגט די גמרא, לרוב אחיו ולא לכל אחיו, מלמד שפירשו ממנו מקצת סנהדרין, א חלק פון די סנהדרין האבן זיך אפגעשיידט פון מרדכי, ווייל איך ווייס דאך נישט וואס מיינט לרוב אחיו, צו עס מיינט גאנץ עם ישראל צו עס מיינט סנהדרין, די גמרא זאגט אז לרוב אחיו מיינט סנהדרין. ווארום אחיו זיינען חבריו שהיו מכלל אנשי כנסת הגדולה, הייסט עס אז מקצת סנהדרין פון די אנשי כנסת הגדולה האבן זיך אפגעשיידט פון אים, דאס איז ווי דער מהרשא טייטשט אויס וואס דאס מיינט לרוב אחיו. און רש י איז מפרש אין דעם טעם פארוואס מקצת הסנהדרין האבן זיך פורש געווען פון מרדכי, רש י איז מפרש לפי שבטל מדברי תורה ונכנס לשררה. רש י זאגט וויבאלד אז ער איז אריינגעגיין, ער האט מבטל געווען פון דברי תורה, ער איז געווארן א משנה למלך אחשורוש, ער איז געווארן א שר און ער איז אריינגעגיין אין שררה, ממילא האט ער דאך מבטל געווען פון דברי תורה, ער דארף דאך זיצן דארט און מאכן די אלע עניינים וואס דער מלך מאכט, ער איז דאך א משנה למלך אחשורוש, איז ממילא איז מקצת סנהדרין זענען נישט געווען צופרידן פון דעם און זיי האבן זיך אפגעשיידט פון אים. נאכדעם איז די גמרא ממשיך נאך וואס די גמרא זאגט אויף דעם ענין וואס שטייט אין מגילה לרוב אחיו ולא לכל אחיו, זאגט די גמרא גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, אז תלמוד תורה איז גרעסער פון הצלת נפשות, וואו זעה איך עס? זאגט די גמרא, די גמרא ברענגען א ראיה, דמעיקרא חשיב ליה למרדכי בתר ד' ולבסוף בתר חמשה, ווען מען רעכנט אויס אין תנך, אין נך, ווען מען רעכנט אויס דעם סדר פון די, פון די אנשי כנסת הגדולה אדער פון די, פון די סנהדרין, איז מרדכי איז דער, איז דער, מרדכי איז דער פינפטער, און שפעטער נאך וואס ער איז געווארן א שר, נאך וואס ער איז געווארן א נכנס לשררה, ווערט ער גערעכנט ווי דער זעקסטער. ולבסוף כתיב, די גמרא ברענגט א ראיה, אז אין א פריערדיגן פסוק אין עזרא, אין עזרא פסוק ב' ב' שטייט ווערט מרדכי גערעכנט אלס דער פינפטער, און אין א ווייטערדיגן פסוק אין נחמיה ווערט ער גערעכנט אלס דער זעקסטער. און וואס זאגט די גמרא פארוואס איז דאס געווען ער געווארן פונעם פינפטן דער זעקסטער, לפי שנעשה מרדכי שר בינתיים, אינצווישן איז ער געווארן א שר, ירד מחשיבותו אצל חכמים, ווי רש"י טייטשט אויס אין די גמרא אין מגילה, אז דאס וואס ס'מיינט גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, אז לכתחילה איז מרדכי געווען גערעכנט דער פינפטער, נאכדעם וואס ער איז געווארן א שר האט מען אים אראפגענומען א דרגה און מען רעכנט אים אלס דער זעקסטער, דאס איז ווי רש"י טייטשט אויס די גמרא אין מגילה. יעצט דער רבי פרעגט די שאלה אויף דעם, איז נישט מובן אויף דעם כלל אז גדול תלמוד חכם, סארי, אז גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, האבן דאך חזל געקענט ארויסלערנען פון פשטות הכתוב און אין דער מגילה גופא, פון דעם ענין אליין וואס די גמרא ברענגט אראפ, רצוי לרוב אחיו ולא לכל אחיו, פון דעם האט מען געקענט אפלערנען אז ס'איז וויכטיגער צו זיין א וויכטיגער תלמוד תורה איז וויכטיגער מער ווי הצלת נפשות. לרוב אחיו מלמד שפירשו ממנו מקצת סנהדרין, וואס דער פירשו איז דאך געווען דערפאר וואס בטל מדברי תורה צוליב הצלת נפשות, וואס זעה איך פון דעם? זעה איך פון דעם אז תורה איז וויכטיגער פון הצלת נפשות, טא פארוואס לערנט דאס די גמרא ארויס פון א שינוי סדר און פון שלא במקומו און פון צוויי פסוקים אין באזונדערע ספרי תנך? לכאורה די קשיא איז צוטיילט אין דריי. איך זעה אז ס'דא אין תנך איז דא א שינוי סדר אין איין מאל איז ער גערעכנט ווי א פינפטער אין א צווייטן ארט איז ער גערעכנט ווי א זעקסטער און ס'גארנישט שלא במקומו איז גארנישט דא און ס'רעדט זיך וועגן צוויי פסוקים אין באזונדערע ספרים אין נך אין עזרא און אין נחמיה שטייט דאך דא קלאר רצוי לרוב אחיו שפירשו ממנו מקצת סנהדרין און רשי זאגט גלייך דארטן לפי שבטל מדברי תורה ונכנס לשררה זעה איך דאך אז אז אז אז לימוד התורה איז גדול מהצלת נפשות דערפאר זענען זיי אוועקגעגאנגען פון אים לכאורה א געשמאקע שווערע שאלה זענען דא מפורשים דער רבי ברענגט אראפ דער רי"ף צו עין יעקב אין מגילה איז איז ענטפערט די שאלה וואס ענטפערן אז פון לשון אין מגילה קען מען נאר ארויסלערנען אז ביי סנהדרין איז תלמוד תורה געווען מער חשוב ווי הצלת נפשות אויב איך וואלט עס ארויסגעלערנט פון דעם פסוק וואס עס שטייט לרוב אחיו און דער מהרש"א זאגט אז לרוב אחיו גייט עס אויף די סנהדרין, איז ער געווען רצוי לרוב אחיו, אביסל זענען נישט געווען צופרידן, וואלט איך געקענט מאכן דא א טעות, איך וואלט געזאגט אז נאר ביי סנהדרין איז תלמוד תורה געווען מער חשוב ווי הצלת נפשות, ווען די גמרא זאגט גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, און עס ארויסלערנען פון דעם פון דעם פסוק וואס עס שטייט רצוי לרוב אחיו וואלט געווען נישט גענוג. ס'איז אבער נישטא קיין באווייז אז משמים האט מען דערצו מסכים געווען. ס'איז טאקע דא אז א מקצת מאחיו זענען נישט צופרידן פון דעם, אבער אפשר דאס נאר פאר סנהדרין. דערפאר ברענגט די גמרא דעם לימוד הנל, וואס די תורה גופא אין נ"ך האט דאס מרמז געווען אין דעם שינוי הסדר בפסוקים, פון דעם לערן איך ארויס אז פון די צוויי פסוקים וואס איך זע אז ער איז געווארן א פינפטער, אמאל איז ער געווען א פינפטער דערנאך איז ער געווארן דער זעקסטער, זע איך אז גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, פון דעם פון דעם אליין פון דעם פסוק וואלט איך עס נישט געלערנט, ווייל איך וואלט געזאגט אז דאס איז נאר ביי סנהדרין האלטן אזוי, ווייל זייער ענין איז תלמוד תורה. דאס איז דער תירוץ פון דעם פון דעם ריף. זאגט דער רבי, אבער דער תירוץ איז על דרך הפשט נישט גלאטיג, איך קען עס נישט אננעמען אינגאנצן. די וואס פירשו ממנו זענען נישט געווען סתם מענטשן, מען רעדט דאך אז ס'רעדט זיך וועגן אחיו חברי סנהדרין, וואס ענינם והנהגתם איז פסק הלכה על פי תורה, וואס איז דער גאנצער ענין פון סנהדרין? סנהדרין זענען די וואס זיי פסק'ענען אלע זאכן וואס מען קומט צו פרעגן, ווען מ'וועט לערנען שפעטער אז ווען די קליינע סנהדרין האט נישט געוואוסט איז מען אלעמאל געקומען צו די גרויסע סנהדרין, ס'געווען דרײַ און צוואַנציק און דערנאך איז געווען די זיבעציק, איין און זיבעציק, וואס ענינם והנהגתם איז פסק הלכה על פי תורה, איז וואו פעלט דא, איז וואו פעלט דא די ראיה אז מן השמים הסכימו, אפילו אביסל פון וואס סנהדרין האבן זיך אפגעשיידט פון אים, מיינט דאס זייער גאנצער ענין איז דאך פסק'נען אויף תורה, זיי זאגן אז וואס מרדכי האט געטון איז נישט גוט, איז דאס נישט נאר פאר זיי, איז דאס פאר אלעמען, ווייל זיי פסק'נען דאך הלכה, זאגט דער רבי אפילו נאך דאס וואס דער ריף ענפערט, אז איך וואלט געוואלט מיינען אז ס'נאר סנהדרין, זאגט דער רבי, איך קען דאס נישט אננעמען אין פשוטו של מקרא, ווייל אין פשוטו של מקרא איז איינער וואס וועט לערנען מגילה און וועט לערנען די גמרא און וועט זען אז פירשו ממנו מקצת מן הסנהדרין וועט ער פארשטיין אליין אז זיי זענען דאך די פוסקים וואס זיי פסק'נען אין אלע הלכות ממילא איז קומט אויס אז תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות בלייבט ווייטער די קשיא פארוואס דארף די גמרא ברענגען א ראיה פון צוויי ערטער אין תנך פון צוויי עקסטערע ספרים וואס איך זע אז דאס איז געווען א חמישי און דאס איז געווען א שישי איך זע עס אינעם פסוק אליין אז דער תלמוד תורה איז גדול פון הצלת נפשות דאס איז אות ב', אויך איז שווער צו פארשטיין, א', וויבאלד אז גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, איז פארוואס איז מרדכי'ס נאמען דערפאר וואס בטל מתלמוד תורה איבערגעשטעלט געווארן נאר מיט איין דרגה ווייטער אין סדר פון די נעמען, ווי ס'שטייט קלאר אין די גמרא, פון בתר ד' איז ער געגאנגען צו בתר ה' ביז יעצט איז ער געווען דער פינפטער, און ער איז געווארן א שר, האט מען אים גענומען, מען האט אים געשריבן דער זעקסטער, לכאורה האט ער דאך האט ער דערנאך איבערהויפט נישט געדארפט גערעכנט ווערן צווישן די חברי הסנהדרין, אויב ער טוט א זאך וואס איז נישט גוט, ס'איז גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, האט ער געדארפט אינגאנצן ווערן ארויסגענומען, וואס האב איך אים געטון, כ'האב אים אראפגענומען פון דעם פינפטן צו דעם זעקסטן. געדארפט גערעכנט ווערן צווישן די חברי הסנהדרין וואס זייער ענין איז פסק דין תורה, אויב ס'איז פסק דין תורה זייער ענין האט ער געדארפט ווערן אינגאנצן ארויסגענומען, איין שאלה אויף דעם, ב. פון משמעות הפסוק איז פארשטאנדיג אז מרדכי'ס שררה אלס משנה למלך האט געדויערט א משך זמן, וואס דעמאלט איז ער געווען רצוי בלויז לרוב אחיו, ער איז געווען דארטן א לאנגע צייט איז ער געווען דארטן א משנה למלך, א מצב פון פירשו ממנו איז געווען אין א לאנגע צייט וואס זענען געווען אנדערע רוב האבן געהאלטן מיט אים און ס'איז געווען א מקצת וואס האבן פורש געווען פון אים, פרעגט דער רבי א געוואלדיגע שאלה, איז ממה נפשך אדער מרדכי האט זיי באלד געדארפט אויפווייזן אז זיין הנהגה איז על פי תורה און זיי משכנע זיין אז ער איז גערעכט, אדער אויב נישט האט ער געדארפט אוועקגיין פון זיין שררה און במילא גלייך צוריק ווערן רצוי לכל אחיו. וואס האט ער עס געלאזט אז ס'זאל געווערן יארן נאכאנאנד אין זיין ענין פון א ענין פון רצוי לרוב אחיו, קענסט דאך עס פאררעכטן, אדער זיי זיי משכנע אז ווי דו טוסט איז גוט און אז נישט, ווער אויס משנה למלך און גיי צוריק צום לערנען און פארטיג וועסטו ווערן רצוי לכל אחיו. געוואלדיגע צוויי שאלות וואס דער רבי פרעגט אויף דעם, די ערשטע שאלה איז אז אייב ס'איז גדול גדול תלמוד תורה מהצלת נפשות האט מען געדארפט אינגאנצן ארויסנעמען, נישט אים לייגן פון פינפטן צום זעקסטן, דאס איז נישט קיין דאס הייסט נישט קיין ירידה, די ירידה איז אז אייב ער טוט נישט וואס מ'דארף דארף מען אים ארויסנעמען אינגאנצן, צווייטע שאלה איז געווען אז פאר וואס איז דאס געבליבן א משך זמן לרוב אחיו ער איז דאך געווען א שר נישט איין טאג איז ממה נפשך אדער זעץ זיך אוועק און זיי זיי מסביר אז דו ביסט גערעכט זאלן זיי מיטהאלטן מיט דיר און אייב נישט אייב זיי וועלן דיר משכנע זיין אז זיי זענען גערעכט ווער אויס שר און גיי ווער צוריק אין סנהדרין און לערן אות ג. דער ביאור אין דעם וועט זיין מובן פון דעם דיוק אין זעלבן לשון המגילה ודרשות רזל רצוי לרוב אחיו דער רבי זאגט מען וועט דאס פארשטיין אז מיט אריינקוקן אין דעם דיוק וואס דער לשון איז אין די מגילה לרוב אחיו פירשו ממנו נאר מקצת סנהדרין, ער איז געווען רצוי טאקע לרוב אחיו, רוב פון סנהדרין האבן געהאלטן מיט אים, א חלק פון זיי האט נישט געהאלטן מיט אים, וואס דאס מיינט אז רוב אחיו אין סנהדרין האבן יא מסכים געווען צו דער הנהגה פון מרדכי, נאר אביסל האבן נישט האבן נישט מסכים געווען. און במילא איז פארשטאנדיג בפשטות אז פון דעם וואס פירשו ממנו מקצת סנהדרין איז כלל נישטא קיין ראיה אז תלמוד תורה איז גרעסער פון הצלת נפשות. לויט דעם וועט מען קענען פארענטפערן די ערשטע שאלה וואס דער רבי האט געפרעגט, וואס דארף מען ברענגען פון תנך, ווייל ווען מען האט דאך געקענט לערנען פון דא אליין, זאגט ער פון דא אליין וואלט איך עס נישט געוואוסט, ווייל דא אליין שטייט דאך קלאר אז רצוי לרוב אחיו, מיינט דאך אויס אז שררה צו גיין אז מיינט דאך אויס אז הצלת נפשות איז גרעסער ווי תורה, אלע האלטן נאך מיט דעם, דערפאר מוז מען ברענגען די פסוקים, אדרבה, פון דעם קען מען ארויסלערנען פארקערט, וויבאלד אז צו רוב סנהדרין איז ער געווען, איז ער יא געווען רצוי, דאס הייסט זיי זענען מיט אים בדעה אחת, אויב זענען מיט אים בדעה אחת, זעה איך דאך אז מ'דארף גיין יא הצלת נפשות און נישט תורה, דערפאר מוז די גמרא זאגן אז גלייך נאכדעם זאגט די גמרא גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, ווייל איך האב צוויי פסוקים אויף דעם, איך האב א פסוק אז ער איז געווען דער פינפטער, דערנאך האט מען געמאכט דער זעקסטער, אנישט וואלט איך עס נישט געקענט אפלערנען פון דעם. און דערמיט איז אויך מוסבר נאך א זאך עט ווערן פארשטאנדיג, וואס מרדכי'ס נאמען איז צוליב דעם איבערגעשטעלט געווארן נאר מיט איין דרגה ווייטער, היות אז אדרבה רוב חברי הסנהדרין האבן איינגעשטימט מיט זיין הנהגה. במילא, לויט דעם ווי דער רבי האט ערשט אוועקגעלייגט דעם יסוד וואס מען לערנט דא ארויס פונעם ווארט רצוי לרוב אחיו, ווערט פארענטפערט צוויי שאלות וואס דער רבי האט געפרעגט פריער. די ערשטע שאלה איז פארוואס דארף מען אנקומען צו תנך, אז עס שטייט דארט אז מען האט אים אראפגעלייגט פון פינפטן צום זעקסטן מיינט דאס אז עס האט נישט געדארפט זיין? זייער געשמאק, ווייל פון דעם פסוק אליין וואלט איך געקענט אפלערנען ניין אז הצלת נפשות איז גרעסער ווי תלמוד תורה, והא ראיה אז רוב אחיו האלטן מיט אים. די צווייטע שאלה וואס איז געווען, פארוואס האט מען אראפגענומען נאר נאר פון דעם פינפטן ביזן זעקסטן, מען האט געדארפט ארויסנעמען אינגאנצן? דער ענטפער איז ניין, וויבאלד רוב אחיו האבן דאך יא געהאלטן מיט אים, בלייבט האט אים נאר אראפגענומען פון פינף. אבער לויט דעם וואס דער רבי האט ערשט געלערנט, ווערט א שאלה פון די צווייטע זייט, אבער לפי זה ווערט שווער לאידך גיסא, ווערט א שאלה לאידך גיסא. דער רבי וועט פרעגן אויכעט צוויי שאלות אויף דעם. א', וויבאלד אז מרדכי'ס הנהגה איז געווען בהסכם, מיט דער מיט דער דעה פון רוב חברי הסנהדרין, האט זי דאך געדארפט מכריע זיין די דעה פון מיעוט, וואס איז געווען דער מקצת. היינט פארוואס פירשו ממנו און זיי האבן נישט מבטל געווען זייער דעת המיעוט קעגן דעם רוב? די אלעמאל ווייסט מען אז ס'גייט דאך גיין פון רוב, בפרט דער סנהדרין שטייט דארטן אפילו שטייט אז מ'גיט אכטונג אז מ'הייבט אן אז מ'הייבט אן מאכן א מ'גייט מאכן דעם דעת פון יעדן איינעם, הייבט מען אן פון דעם קלענסטן נישט דעם גרעסטן, ווייל ער זאל נישט ווערן מושפע, דער גרעסטער האט אזוי גע האט אזוי געזאגט, וועט ער אויכעט זאגן אזוי, מען הייבט אן פון דעם קלענסטן און מען גייט און מען ז דאס ארויף. פארוואס איז דא נישטא אזא זאך, רבונו של עולם, אויב רוב חברי הסנהדרין האבן געהאלטן מיט אים, פארוואס פארוואס האבן זיי נישט מבטל געווען זייער דעה די מקצת? א געוואלדיגע געשמאקע שאלה, וואס טוט זיך דא, וואס זיצן זיי עפעס אין אין אן אופן פון פירשו, אין אן אופן פון זיך אפגעטשעפעט פון אים אויף אזויפיל צייט? ב', די צווייטע שאלה, לויט דעם קומט אויס אז די צוויי מאמרי חזל וואס די גמרא ברענגט אין איין המשך, פירשו ממנו נאר מקצת סנהדרין, גלייך נאכדעם שטייט גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, זענען זיי גאר סותר איינער דעם צווייטן. די מעשה פון וואס ס'שטייט אז מקצת סנהדרין האבן זיי אפגעטשעפעט פון איהם, ווייזט אז.

אין אות ד' וועט דער רבי אננעמען צו געבן דעם כללות'דיגן ענטפער, און דער ענטפער וועט זיין, אז מ'וועט מדייק זיין דא נאך א ווארט וואס עס שטייט דארטן, וואס דער לשון איז א געוואלדיגער אינטערעסאנטער לשון, ווי דער לשון איז ווי די גמרא זאגט, ווי די גמרא זאגט, לרוב אחיו ולא לכל אחיו, מלמד שפירשו ממנו מקצת מקצת סנהדרין, וואס דער לשון וואס די גמרא האט אויסגעקליבן דעם ענין פון פירשו. איז דער כללות'דיגער ביאור אין דעם בהקדים נאך א דיוק אין מאמר חזל זה די גמרא זאגט פירשו ממנו מקצת סנהדרין דער רבי האט אונטערגעשטראכן פירשו ממנו מקצת סנהדרין און נישט חלקו עליו אדער על כל פנים אין רוח מקצת חכמים נוחה הימנו ווי ס'פירט זיך אין גמרא אלעמאל, וואס דער לשון איז פירשו ממנו, דארף שוין א מקצת סנהדרין האבן זיך געקריגט מיט אים חלקו עליו, וכדומה, די גמרא האט געקענט געפינען נאך זאכן וואס זיי צו שרייבן, וואס פירשו ממנו מיינט, נישט א מחלוקת, ווייל לויט זייער דעה איז מרדכי'ס הנהגה נישט על פי תורה, ס'איז נישט באמת קיין מחלוקת, וואס לויט זייער דעה טוט מרדכי נישט על פי תורה, ס'איז א אנדערע זאך אינגאנצן, פירשו מיינט אינגאנצן אנדערש, נאר אז זיי האבן זיך פון אים אפגעזונדערט, וואס מיינט פירשו האבן זיך אפגעזונדערט, איז די רבי איז די רבי מסביר וואס דאס מיינט, האבנדיג א באזונדער און אנדערן דרך ושיטה אין הנהגת פון חברי הסנהדרין אדער תלמידי חכמים בכלל, זיי האבן געהאט א אנדערע שיטה ווי אזוי סנהדרין דארף זיך פירן און ווי אזוי א תלמיד חכם בכלל דארף זיך פירן, ולא דרכו דרכם. זיין וועג איז נישט זייער וועג, זיי האלטן אז אז אז איינער פון סנהדרין א תלמיד חכם דארף זיין פארנומען מיט לערנען און נישט גיין צו שררה, אבער אויך זיי האבן מסכים געווען אז מרדכי'ס הנהגה בנוגע לעצמו זיין שיטה וואס ער טוט איז א דרך על פי תורה, און לפי דעתו טוט ער ווי די תורה הייסט אן וואס ער גייט אויף הצלת נפשות און ער איז נישט געבליבן אין ענין פון תלמוד תורה ווי ס'שטייט אז תלמוד תורה איז גרעסער פון הצלת נפשות און במילא דער ענין פון פירשו וועט אונז געבן א יסוד אין דעם ענטפער וואס די רבי גייט געבן דער ענין פון פירשו מיינט נישט אז זיי האבן זיך געקריגט מיט אים נאר זיי האבן געהאלטן אז זיין דרך איז נישט זייער דרך זייער דרך איז אז א סנהדרין אדער תלמיד חכם בכלל דארף זיצן און לערנען נאר לערנען און ס'גרעסער פון הצלת נפשות, און ער, לויט זיין שיטה, האט געהאלטן אז על פי תורה טוט ער אזוי ווייל אזוי דארף זיין. די הסברה אין דעם וועט זיין פארשטאנדיג אויך פון א סיפור וועגן דעם ראגאטשאווער גאון והנהגתו. דער רבי וועט מסביר זיין דאס זייער געשמאק, און ס'וועט ווערן פארשטאנדיג פון דער מעשה, די מעשה מיט דעם ראגאטשאווער מיט'ן פריערדיגן רעבן. ראגאטשאווער איז געווען איז געווען דער דער גרויסער באוואוסטער גאון וואס האט געהייסן דער ראגעטשאווער גאון רבי יוסף ראזן און לויט די מעשה וואס מיר דערציילן וועט ווערן פארשטאנדיג די אלע שאלות א סיפור וואס איז געווען מיטן ראגעטשאווער גאון והנהגתו און א ביאור אין דעם דער רבי וועט מסביר זיין וואס איז דא געווען מיט די מעשה מיט דעם ראגעטשאווער נאכדעם ווי כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר איז ארויסגעפארן פון רוסלאנד און אנגעקומען אין ריגע פריערדיגער רבי איז דאך געווען אין רוסלאנד, מען האט אים גע'משפט ווייל ער איז מפיץ אזויפיל אידישקייט און ער מאכט, ער מאכט שולן מיט ישיבות און ער מאכט להבדיל מקווה'ס מיט אלע זאכן צו האלטן דעם יסוד פון עם ישראל, חס ושלום עם ישראל זאל נישט אונטערגיין, מ'האט אים איינגעזעצט, מען האט אים געוואלט לכתחילה האט געהייסן אז מען גייט אים שיסן רחמנא לצלן, דערנאך האט מען אים געוואלט פארשיקן אויף צען יאר און אויף דריי יאר, סוף איז ער ארויסגעגאנגען אין אפאר טעג. אבער ער האט געזען אז ער האט נישט קיין ברירה אז דארטן בלייבן קען ער מער גארנישט אויפטון, האט ער מחליט אז ער גייט ארויספארן, און י"ב י"ג תמוז איז ער ארויס פון איז ער ארויסגעגיין פון קאסטראמא וואו ער איז געווען פארשיקט אין א אין א אין א מקום גלות, און ער איז צוריק געקומען, און ער איז געבליבן דארטן ביז נאך תשרי אפילו נישט אין זיין אין זיין שטוב אין לענינגראד נאר ער איז געווען אין א קליין דארף לעבן מאסקווע, און נאך תשרי איסרו חג פון סוכות ת' ר' פ' ח פ' ז איז ער ארויס פון י"ב תמוז און פ' ח איסרו חג איז ער ארויסגעפארן פון דארטן און ער האט געהאלטן אז פון דרויסן קען ער טון אסאך מער ווי ער טוט פון אינעווייניג איז ער ארויסגעפארן איז אנגעקומען אין ריגע אין די שטאט לאטוויע האט ער דארט פאררופן אן אסיפה פון רבנים דער פריערדיגער רבי האט זיך נישט אויפגעגעבן ער האט גלייך געמאכט א אסיפה פון רבנים מנהיגים און עסקנים לטובת די רוסישע אידן וואס קען מען טון פון דא העלפן די רוסישע אידן אין וואס זיי דארפן. צווישן די איינגעלאדענע פריערדיגער רבי האט געמאכט א אסיפה און האט גערופן אויכעט דעם ראגעטשאווער. ביי דער אסיפה האט מען געוואלט באשטימען א ועד וואס זאל זיך צוזאמענקומען מזמן לזמן און זיך מיישב זיין ווי צו פירן די ארבעט פאר די רוסישע אידן, ווי קען מען ארייננעמען סידורים, ווי קען מען זען אז מ'זאל זיי מאכן דארטן אריינברענגען געלט זאלן קענען מאכן די ישיבות, צאלן די מלמדים, די אלע זאכן וואס מ'קען העלפן אין אידישקייט אין רוסלאנד. און מ'האט געבעטן דעם ראגעטשאווער אז ער זאל זיך משתתף זיין אין דעם ועד, שטייט נישט ווער ס'האט געבעטן, לכאורה האט דער פריערדיגער רבי אים געבעטן, געבעטן דעם ראגעטשאווער אז ער זאל זיך משתתף זיין אין דעם ועד, ער האט זיך אבער אפגעזאגט, און האט מסביר געווען אז ער קען נישט אריינגיין אין דעם ועד. פארוואס? און האט ער מסביר געווען אז זיין אריינגיין אין ועד איז תלוי אין א פלוגתא צווישן תלמוד בבלי און ירושלמי. ס'איז א מחלוקת פון בבלי און ירושלמי, און דער ראגעטשאווער וועט קומען צו א מסקנא אז די הלכה בלייבט דאך אלעמאל ווען ס'איז א מחלוקת פון בבלי מיט ירושלמי, בלייבט די הלכה ווי דעם בבלי, ממילא קען ער נישט אריינגיין אין דעם ועד. ער וועט אריינגיין אין דעם ועד, וועט דאך עס אים צונעמען פון צייט פון לערנען, ממילא קען ער עס נישט טאן. וואו זעט מען עס? האט ער האט ער מסביר געווען, די גמרא זאגט אין ברכות, די גמרא דערציילט אין ברכות דף ל ב, אז חסידים הראשונים היו שוהים תשע שעות ביום בתפילה, יעדע דאווענען האט ביי זיי גענומען דריי שעה, א שעה פארן דאווענען, א שעה דער דאווענען, און א שעה נאכן דאווענען, בסך הכל האבן זיי געדאווענט נײַן שעה א טאג. פרעגט די גמרא א געוואלדיגע שאלה, אויב אזוי, אויב דו רופסט זיי חסידים הראשונים וואס האבן נײַן שעה א טאג געדאווענט, אויב אזוי, תורתן איך משתמרת, ומלאכתן איך נעשית. ווי עט ווערן מיט זייער תורה, ווי וועלן זיי געדענקען זייער תורה, אויב זיי לערנען נישט ניין שעה א טאג דאווענען זיי, ומלאכתן, וואנעט נעמען זיי פרנסה? אז ניין שעה א טאג זענען זיי פארנומען מיט דאווענען, וואו נעמען זיי פרנסה? און די גמרא פארענטפערט, די גמרא אין ברכות פארענטפערט, אלא מתוך שחסידים הם, וויבאלד אז מען רעדט דאך דא וועגן שטעט חסידים הראשונים היו שוהים תשע שעות, תורתן משתמרת, זייער תורה וואס זיי האבן געלערנט בלייבט, זיי וועלן נישט פארגעסן די תורה, משתמרת, ס'בלייבט ביי זיי, ס'בלייבט ביי זיי אין קאפ, ומלאכתן מתברכת, זייער ארבעט ווערט א ברכה, וויפיל ס'איז זיי געבליבן צייט, און זיי ארבעטן אביסל, און דער אייבערשטער האט זיי געגעבן פרנסה, וויפיל זיי דארפן. דאס איז אלס אין בבלי אין ירושלמי אין אין ירושלמי אבער ברענגט זיך דער זעלבער עניין נאר מיט א שינוי אנשטאט מתוך שחסידים הם תורתן משתמרת ומלאכתם מתברכת שטייט נישט דארטן אזוי שטייט דארטן אין ירושלמי על ידי שהיו חסידים היתה ברכה ניתנת בתורתן

אויף די גמרא טייטשט אן וואס הייסט תורתן משתמרת זאגט רש"י שאין תלמודו משתכח זיי פארגעסן נישט דעם לערנען ממילא איז נישטא קיין פראבלעם זיי קענען דאווענען ניין שעה א טאג און זיי געדענקען דעם לערנען אבער עס קומט נישט צו קיין נייע בתורתן וואס מיינט דאס? זיי בלייבן אז זיי פארגעסן נישט וואס זיי האבן געלערנט אבער ס'קומט נישט צו קיין נייע, זיי האבן דאך נישט קיין צייט, זיי דאווענען דאך ניין שעה א טאג, נאר וויפיל זיי קענען לערנען אין דעם זמן מועט ווען זיי זענען זיך נישט עוסק אין תפילה. זיי פארגעסן נישט וואס זיי האבן געלערנט און זיי האבן צייט צו לערנען אביסל, דאס געדענקען זיי, ווייל רוב צייט איז דאך ביי זיי עוסק בתפילה. דאס איז דער ענין פון משתמרת וואס שטייט אין בבלי. מה שאין כן ברכה ניתנת בתורתן וואס שטייט אין ירושלמי מיינט אינגאנצן אנדערש. שהצליחו להבין ולהשכיל מיד ולא היו שוהין. דער רבי ברענגט אראפ אז דער פני משה וואס ער איז מסביר ירושלמי טייטשט אפ דאס וואס ס'שטייט היתה ברכה ניתנת בתורתן, טייטשט ער א לשון ממש פונעם פני משה, שהצליחו להבין ולהשכיל מיד ולא היו שוהין. וואס מיינט דאס? דאס הייסט אז נישט נאר פארגעסן זיי נישט דאס וואס זיי לערנען, זיי האבן א ברכה אז זיי געדענקען וואס זיי האבן געלערנט, נאר ס'קומט זיי צו א הוספה אין הבנת וידיעת התורה. א געוואלדיגע זאך. דער ירושלמי זאגט אינגאנצן אנדערש מיט דעם בבלי. דער בבלי זאגט אז ס'איז נאר משתמרת, קומט דער ירושלמי און זאגט ניין, ס'ווערט ביי זיי א ברכה, אז אין דעם זמן מועט, ווי דער פני משה איז מסביר, אז אין דעם זמן מועט וואס זיי לערנען, זענען זיי מצליח להבין ולהשכיל מיד. זיי דאווענען טאקע ניין שעה א טאג, אבער אין די ביסל צייט וואס זיי לערנען, קומט זיי צו א ברכה אין דעם לערנען, און זיי פארשטייען גלייך, זיי דארפן זיך נישט מוטשען, און זיי דארפן נישט לערנען לאנג, וואס נעמט א לאנגע צייט צו לערנען בכלל, איז ביי זיי האט עס גענומען זייער קורץ. דאס וואס כרגיל על פי זייער טבע וואלט אויף דעם נויטיג געווען אסאך מער זמן בלימוד התורה, מאכן זיי עס אין אסאך אסאך גיכער. האבן מיר א חילוק פון דעם בבלי מיט דעם ירושלמי, אין בבלי שטייט משתמרת, ירושלמי שטייט מתברכת, עס ווערט א ברכה אין דעם, וואס איז דאס נוגע צו אונזער ענין, צו דעם ראגעטשאווער וואס האט נישט געוואלט אננעמען דעם תפקיד אריינצוגיין אין דעם ועד צו העלפן די רוסישע אידן, און אזוי אויך בנידון דידן האט דער ראגעטשאווער אויסגעפירט, ראגעטשאווער האט געענדיגט, ער האט געזאגט אזוי, דורך דעם וואס ער וועט זיך באטייליגן אין ועד, וועט ער מוזן מבטל זיין מזמנו בלימוד התורה. ער וועט מוזן מבטל זיין, א ועד דארף מען ארבעטן, זוכן מענטשן זאלן געבן געלט, און זוכן וויאזוי מען קען אריינברענגען ווי מען קען העלפן, ער וועט דארפן מבטל זיין תורה. איז לויטן ירושלמי, וואס על ידי שהיו חסידים היתה ברכה ניתנת בתורתן, וועט אים נישט פעלן ידיעת התורה. אזוי זאגט דער ראגעטשאווער, ס'וועט אים נישט פעלן, ווייל ירושלמי זאגט דאך אז תורתו מתברכת, אפילו אז זיין ביזי אביסל זיין פארנומען מיט דעם ענין פונעם ועד, וועט ער לערנען די אנדערע צייט וואס ער וועט לערנען, וועט ער אויפמאכן פאר דעם וואס ער האט אוועקגעגעבן די צייט אויפן ועד. וויבאלד אבער אז אז הלכה איז דאך כבבלי, איז דא א כלל אז הלכה איז כבבלי, אז ס'איז בלויז תורתם משתמרת, און אויב תורתם איז נאר משתמרת, וועט ביי אים פעלן די הוספה אין לימוד וידיעת התורה וואס ער וואלט געקענט האבן ווען ער לערנט תורה אויך אין די זמנים. און אויף דעם קען ער נישט מוותר זיין, האט ער עס נישט געוואלט אננעמען. זייער געשמאק זיין צושטעל פון דעם ענין פון די מחלוקת פון בבלי מיט ירושלמי, די הלכה בלייבט ווי דעם בבלי, ממילא ווי דעם בבלי וועט ער האבן נאר אז ס'זאל זיין משתמרת, ער וועט געדענקען וואס ער האט געלערנט, ער וועט נישט פארגעסן וואס ער לערנט, אבער ס'זאל זיין מתברכת נישט, די הלכה פון די הלכה איז דאך כבבלי, ממילא קען ער עס נישט קען ער עס נישט טון. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה פופצן דעם ענין וואס ס'שטייט אז וואס דער פני משה זאגט, אז שהצליחו להבין ולהשכיל מיד ולא היו שוהין ברענגט דער רבי אראפ להעיר אז ס'דא א ענין וואס דורך צדקה ברענגט אראפ דער אלטער רבי אין תורה אור נעשה מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה, וואס מיינט דאס? דאס מיינט אז א זאך וואס ס'דארף אים נעמען טויזנט שעה צו לערנען קען ער עס מאכן אין א שעה. און דער רבי לייגט צו נאך ווייטער אין ליקוטי תורה לג' פרשיות, ס'איז געדרוקט אין אור התורה אין בראשית, שטייט דארטן מובן שאינו גוזמה, כי אם, אלף ממש, אונטערגעשטראכן, אלף ממש, א זאך אז איינער וואס ס'טוט אין ענין פון איינער וואס גיבט צדקה און אויף א אופן ווי ס'דארף צו זיין, בענטשט אים דער אויבישטער אז נעשה מוחו וליבו זכים אלף פעמים ככה. ס'איז נישט קיין גוזמא נאר ס'אלף ממש, ממילא איז מובן אז וואס דער פני משה זאגט אז ולא היו שוהין. דאס נעמט נישט קיין לאנגע צייט ממילא מאכן זיי אפ מיט דעם ביסל לערנען מאכן זיי אפ פאר די גאנצע צייט אבער דער ראגאטשאווער האט דאך געפסק'נט אזוי ווי דער פסק דין בלייבט דאך ווי דער בבלי ממילא האט ער עס נישט געקענט אננעמען אות ז' וועט דער רבי עס צושטעלן צו די מעשה יעצט אט די מחלוקת צווישן בבלי מיט ירושלמי וועט ווערן צוגעשטעלט צו די מעשה מיט מרדכי מיט רצוי לרוב אחיו אבער מקצת סנהדרין פירשו ממנו זייער געשמאק מוראדיג ווי ס'שטימט מיט דעם פארוואס מרדכי איז געווען רצוי און אלע שאלות וואס מ'האט געפרעגט פארוואס האט ער נישט געמאכט מיט זיי שלום פארוואס האט ער זיך נישט דורכגערעדט מיט זיי און זיי מסביר געווען אז ער גערעכט און זאלן אלע מוותר זיין דעם דעת פון דעם רוב און אויב נישט האט ער זיך געדארפט האט ער זיך געדארפט האט ער זיך געדארפט מתפטר זיין ווערן אויס שר און גיין און גיין ארבעטן און די צוויי מאמרי חזל האבן געפרעגט איז דאך סותר איינער צום צווייטן דא זאגסטו מיר אז מרדכי איז געווען רצוי לרוב אחיו מיינט עס אז אז הצלת נפשות זיין זיין אריינגיין אין צרכי ציבור איז גרעסער ווי תלמוד תורה גלייך נאך דעם שרייבסטו מיר ממש גלייך נאך דעם גדול תלמוד תורה מהצלת נפשות און נאך א שאלה געווען יא אז דו זאלסט אז איך האט זאלסט געדארפט מכריע זיין דעם דעת פון דעם רוב פון דעם דער רוב געדארפט מכריע זיין דעם דעת פון פון פון דעם פון דער מיעוט האט געדארפט ווערן נכנע צו דעם דעת פון דעם רוב און אננעמען וואס מרדכי וואס מרדכי טוט אות ז' ויש לומר אז דער הסבר אין דער מחלוקת הנל צווישן בבלי און ירושלמי, די מחלוקת וואס מען האט ערשט אראפגעברענגט, איז פארבונדן מיט דעם חילוק אין דעם אופן הלימוד צווישן זיי. וואס איז טאקע די מחלוקת צווישן בבלי און ירושלמי? דער בבלי זאגט אז נאר משתמרת, און דער ירושלמי זאגט אז מתברכת, פארוואס איז דער חילוק פון בבלי ביז ירושלמי? מיר פארשטיין פארוואס דער חילוק פון בבלי ביז ירושלמי, פארוואס זיי לערנען אזוי און זיי לערנען אזוי, וועלן מיר פארשטיין פארוואס מרדכי האט געטאן אזוי, און מקצת סנהדרין האבן געהאלטן אנטקעגן אים, און רוב רוב סנהדרין האבן געהאלטן מיט אים, רצוי לרוב אחיו. דער אופן הלימוד אין תלמוד בבלי איז מיט א ריבוי שקלא וטריא וכו'. דו עפנסט אויף א גמרא, איז דא א גאנצע צייט שקלא וטריא מיט רוב, מען קריגט זיך און מען פרעגט און הין און צוריק. און ווי די גמרא אליין זאגט, די גמרא זאגט אין סנהדרין, די גמרא זאגט אין סנהדרין אז דוד המלך זאגט אין תהלים, איים סארי, איטס אין א פסוק אין איכה, נישט אין תהלים, פסוק אין איכה קאפיטל ג' שטייט במחשכים הושיבני, זאגט די גמרא אין סנהדרין, זה תלמודו של בבלי, תלמוד בבלי איז א ענין פון במחשכים, אין טונקל האט מיר, האט מען אונז אריינגעזעצט, וואס איז טונקל? ס'נעמט א לאנגע צייט און הארעווען ביז מ'קומט צו צו די מסקנא וואס די גמרא וויל, דער לימוד איז על דרך ווי איינער וואס זוכט אין דער פינסטער, במחשכים הושיבני, מען דארף ריבוי חיפוש ויגיעה, מען דארף זוכן ביז מען קומט אן צו די מסקנא, פרעגן קשיות און פארנאנדערקלייבן וכו', וואס האט ער געזאגט, וואס האט ער געפרעגט אויף אים, דער רבי זאגט אלעמאל איך מוז פארשטיין וואס ער האט געזאגט דערנאך מוז איך פארשטיין ווען ער פרעגט די שאלה אויף אים, קען איך נישט זאגן, ער האט געוואוסט וואס ער האט געפרעגט. איך דארף זען אז זיין שאלה איז טאקע א שאלה, און ס'ווערט אפגעפרעגט וואס ער האט געזאגט, דערנאך דארף איך פארשטיין פונקט וואס ער האט געענטפערט. א גאנצע יגיעה מיט א עבודה ביז מ'קומט אן צו די מסקנא ווי ס'איז באמת. ביז מ'קומט צו צום אמת'ן פשט און מסקנא. דאס איז אלץ אין תלמוד בבלי. אבער אין תלמוד ירושלמי איז דער לימוד אין אן אופן ישר. מען געפינט גלייך די ריכטיגע סברא און תירוץ וכו', דארט איז נישטא די גאנצע מעשה וואס ס'גייט פאר אין תלמוד בבלי, ווי איינער וואס זעט א זאך אין דער ליכטיגקייט, ווען ס'איז ליכטיג זעסטו גלייך וואס טוט זיך דארטן, פרעגט זיך אלעמאל אז אז אז ס'איז דא ליכט זעט מען וואס טוט זיך. איז בבלי ווערט אנגערופן אין איכה במחשכים הושיבני זאגט די גמרא אין סנהדרין זה תלמוד בבלי, מה שאין כן ירושלמי איז נישט אזוי, האבן מיר שוין דעם חילוק פון בבלי און ירושלמי ווי מען לערנט בכלל בבלי און ירושלמי, און דעריבער דארף אויסקומען, דערפאר דארף אויסקומען אז לויט דער שיטה און אופן הלימוד פון בבלי, קען דורכ'ן לימוד מועט פון חסידים הראשונים אויפגעטון ווערן נאר דער ענין פון תורתם משתמרת, זיי זאלן נישט פארגעסן די דברי תורה וואס מען לערנט, אבער נישט אז עס זאל נאך נאך זיין אין אן אופן פון ברכה ניתנת בתורתן, עס זאל זיין ווי עס שטייט ווי עס שטייט אין פני משה להבין ולהשכיל מיד, וואס איז נישט מתאים צום סדר הלימוד פון בבלי, זייער געשמאק. אויב איך זאג אז מען דארף האבן יגיעה צו אנקומען צו די מסקנא, קען נישט זיין אז דורך דעם וואס זעלן וואס זעלן וואס זעלן. אז דורך דעם וואס אז זיין וואס חסידים הראשונים איז דורך דעם וואס ניין שעה גיבן זיי אוועק אויף דעם עט ווערן ביי זיי דער ענין פון מתברכת עס קען נישט זיין דו מוזט דאך הארעווען אויף דעם אויב דו מוזט הארעווען אויף דעם קען עס נישט ווערן אליין מוזט הארעווען דערפאר זאגט דער דערפאר זאגט דער בבלי אז וואס קען זיין עס קען זיין נאר משתמרת די ברכה אז טאמער טאמער דאוונסטו ניין שעה א טאג אדער טאמער ווערסט א חבר אין אין די ממשלה פון פון פון אחשוורוש קען עס העלפן נאר ס'זאל זיין משתמרת קען נישט זיין ס'זאל זיין מתברכת אבער לויט דער שיטה אין אופן הלימוד פון ירושלמי אז מען לערנט אלץ איז גלייך, ממילא אז דו זעצט זיך אוועק און דו לערנסט, לערנסטו דאך אור ישר און דו לערנסט עס מיט א ליכטיגקייט, ממילא וואס דו לערנסט נאר אין אביסל קען ווערן יעמאלט מקוים דער לשון פון דעם וואס דער וואס דער פני משה ניצט, הצליחו להבין ולהשכיל מיד ולא היו שוהין. אבער לויט דער שיטה אין אויף א לימוד פון ירושלמי, טוט אויף זייער לימוד אויך דער ענין פון ברכה ניתנת בתורתן, הצליחו להבין ולהשכיל מיד ולא היו שוהין, בהתאם צו דעם דרך הלימוד אין אן אופן ישר, אז מען לערנט אין אן אופן ישר, דאס קען אונז צוברענגען צו דעם אז מען קומט באלד צו צום ענין ווי ער איז לאמיתו. מילא, יעצט נאך וואס מיר האבן שוין די מעשה מיט דעם סיפור פונעם ראגעטשאווער, און מיר האבן וואס דער רבי האט עס צוגעשטעלט דערויף פארוואס דאס איז, ווייל דער לימוד אין בבלי איז אנדערש ווי דער לימוד אין ירושלמי, דערפאר לויטן לימוד בבלי זאגט ער קען נאר משתמרת, ער קען נישט זאגן אז ס'איז זיין מתברכת, מה שאין כן לויט די שיטה ווי ירושלמי לערנט, קען זיין דער ענין פון מתברכת, לויט דעם איז אין אות ו' וועט דער רבי ברענגען דעם חילוק פון מרדכי מיט רוב אחיו און מקצת אחיו, ורצוי לרוב אחיו ומקצת אחיו פרשו ממנו. אות ו', על פי זה, על פי זה יש לומר, אז די חילוק צווישן הנהגת מרדכי שרצוי לשיטת רוב הסנהדרין, קלאר, ורצוי לרוב אחיו, און דער שיטה פון מקצת סנהדרין איז תלוי, וואס איז דער חילוק אין הנהגת מרדכי און רוב הסנהדרין און די שיטה פון מקצת הסנהדרין, איז תלוי אין דער פלוגתא הנ"ל צווישן בבלי און ירושלמי. געוואלדיג, געוואלדיג ווי דער רבי וועט עס ארויסברענגען, ווען מיר זעען אז עס האט א שייכות צו דעם בבלי מיט דעם ירושלמי. דער רוב אחיו האבן געהאלטן מיט אים, זיי האבן געהאלטן מיט די שיטה פונעם ירושלמי, און דער מקצת אחיו האבן געהאלטן מיט די שיטה פון בבלי, און פארוואס? דער רבי מאכט זיי זייער געשמאק. די סנהדרין גדולה וואס מען האט געקליבן פון די סנהדרין קטנה, וואס מקומם בירושלים ועל כל פנים בארץ הקודש, מען רעדט דאך אז מרדכי געווען אין סנהדרין און ס'איז געווען אנשי כנסת הגדולה, וואו האט מען גענומען די סנהדרין גדולה, ס'איז געווען אין יעדן יעדן שטאט וואס איז געווען גענוג מענטשן אדער ס'געווען האט מען געמאכט א סנהדרין קטנה, סנהדרין קטנה איז געווען פון דרײַ און צוואַנציק, און פון די סנהדרין קטנה האט מען אויסגעקליבן ספעציעלע מענטשן און מען האט אים געמאכט מיט זיי א סנהדרין גדולה, סנהדרין גדולה איז געווען אין אין בית המקדש איז געווען א פלאץ ווען געזעצן, אין בית המקדש איז געווען דריי, ס'איז געווען א בית המקדש פון א בית המקדש פון סנהדרין גדולה, ס'איז געווען צוויי, אדער איינע אינעווייניג איינע אינדרויסן אינגאנצן אדער ביידע אינעווייניג, אין צוויי ערטער, איז געווען סנהדרין פון דריי פון דריי און צוואנציג. וואו זענען זיי געווען זייער פלאץ? אין ירושלים. הגם אז מען זאגט דאך אז מען האט זיי געקליבן פון גאנץ ארץ ישראל אויכעט, אבער על כל פנים בארץ הקודש. אלע זענען געווען אין ארץ ישראל זענען נישט געווען פון אנדערע ערטער. איז מסתבר צו זאגן געשמאק, מסתבר צו זאגן אז זייער לימוד על כל פנים פון רובם איז געווען ווי דער סדר לימוד הירושלמי, זיי האבן אלע געלערנט דעם סדר פון ירושלמי, זיי זענען דאך געווען אין ירושלים און זיי זענען געווען אין ארץ הקודש, האבן זיי אלע געלערנט דעם סדר פון ירושלמי, בפרט אין זמן המשנה, ואנשי כנסת הגדולה וואס מען רעדט, איז דאך זיכער געווען אז ס'איז געווען אלץ אין ירושלים און זיי האבן געלערנט דארטן אויף די שיטה פון ירושלמי. הויבט מען שוין אן צו פארשטיין, דערפאר האבן זיי אלע רצוי לרוב אחיו, ווייל זיי זענען געווען, רוב זענען געווען וואס האבן געלערנט אין די שיטה. אין די שיטה, אויף וואס אז תורתו משתמרת, איז רצוי לרוב אחיו, זיי האבן מיטגעהאלטן מיט אים. וואס טוט זיך דא מיט דעם, מיט פירשו ממנו מקצת מהסנהדרין? אבער אויך דאן זענען געווען תנאים פון בבל. ס'איז געווען דארטן תנאים פון בבל. על דרך ווי שפעטער שטייט א קלארע גמרא אין פסחים, הלל, עלה מבבל. אדער נאך מער ווערט איינער פון זיי ווערט אנגערופן רבי נתן הבבלי און וואס זאגט רשי אין גיטין פארוואס ווערט ער אנגערופן נתן הבבלי שעלה מבבל ועוד עס איז געווען נאך וואס זענען געקומען פון בבל בפרט אז עס איז שוין דורך געגאנגען מער ווי זיבעציק יאר פון דעם זמן ווען החרש והמסגר זענען אוועק מירושלים עם הגולה אשר הגלתה עם יכניה לבבל שטייט דאך אין די מגילה אין אנהייב מגילה ווען מען לערנט, שטייט דאך דארטן אז די מעשה וועגן וועגן די גולה, וואס האט מג וואס יכניה האט מגלה געווען די אידן פון ירושלים האט זיי גענומען אין בבל, וועמען האט ער גענומען דארטן? ער האט גענומען דעם חרש והמסגר, איז די גמרא וואס מיינט החרש והמסגר מיינט נישט דוקא א חרש א אומן און א מסגר מיינט א שלעסער, איינער וואס מאכט שלעסער, א חרש קען זיין איינער וואס איז א בלעכער וואס ארבעט מיט בלעכן זאכן, אדער אנדער סארט אומנות, נאר די גמרא זאגט דארטן אז ס'מיינט החרש והמסגר מיינט אויכעט די סנהדרין און די גרויסע גרויסע תלמידי חכמים, וואס א חרש מיינט ווען זיי עפענען די מויל ווערן אלע שטיל, אלע ווילן הערן וואס זיי זאגן, רעדט זיך וועגן די גרעסטע וואס איז דא אינעם אידישן פאלק, און א מסגר אז טאמער האט מען געפרעגט ביי זיי עפעס און זיי האבן נישט געוואוסט, איז נישטא וועמען צו פרעגן, אז זיי ווייסן נישט ווייסט קיינער נישט, דאס איז א חרש און א מסגר, איז דאך שוין איז דאך שוין געווען מער ווי זיבעציק יאר פון ווען מען האט זיי אוועק געשיקט אין בבל, און אנשי כנסת הגדולה זענען געווען משבי הגולה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל לבבל וישובו לירושלים ויהודה, ווער זענען געווען די אנשי כנסת הגדולה? אנשי כנסת הגדולה זענען געווען וואס זענען צוריק געקומען פון די גולה וואס איז געווען. וואס עס שטייט קלאר בשנה אחת לכורש אין דעם ערשטן יאר ווען כורש איז געווארן מלך וואס איז געווען ווי דער רבי ממשיך וואס איז געווען דארטן א 52 יאר 52 יאר זענען זיי געווען בבבל אבער אויך פון החרש והמסגר איז אויך געווען דארטן ווי איז געזאגט פריערט אז האט גענומען אין גולס די חרש והמסגר וואס נאך בירושלים זיי זענען שוין געווען במעלתם זו און אין דעם אופן הלימוד ווען מ'האט זיי אוועקגענומען אין גולה אין בבל האט מען זיי שוין גערופן יעמאלט החרש והמסגר, האבן זיי דאך אלע געלערנט אין דעם אופן פון דעם ענין פון ווי מען לערנט אין ירושלמי. במילא יעצט וועט מען פארשטיין, און דעריבער האט מרדכי ורוב הסנהדרין, ווי געזאגט פריער, אז רוב הסנהדרין זענען דאך געווען אויף די שיטה פון ירושלמי, ס'איז דא אויכעט אזעלכע וואס איז געווען מקצת פירשו ממנו מקצת סנהדרין, וואס זיי זענען געווען נישט פון דארט. דעריבער האט מרדכי ורוב הסנהדרין געהאלטן אז ער מוז ווערן א משנה למלך צוליב הצלת נפשות. איי ווי קען ער דערנאך בלייבן אין סנהדרין? איינע פון די שאלות איז דאך געווען פארוואס נעמסטו אים אריבער נאר צום פינפטן אדער צום זעקסטן פלאץ, ווי בלייבט ער אין סנהדרין? איי ווי קען ער דערנאך בלייבן אין סנהדרין ואנשי כנסת הגדולה וואס זייער ענין איז לימוד התורה והוראה, ווי בלייבט ער דארטן? איז על ידי שהיו חסידים היתה ברכה ניתנת בתורתם, מרדכי איז טאקע געווען פארנומען ער איז געווען דארטן א משנה למלך, אבער מתוך שחסידים היו, און ער לערנט דאך ווי דער ירושלמי אז תורתם איז מתברכת, ס'קומט אים צו אין תורה און ס'פעלט אים גארנישט, די צייט וואס ער האט און ער לערנט וואס איז אים געבליבן צייט ער האט נישט געדארפט זיצן מיט די מלך מיט די מלך און מיט די אלע שרים יעמאלט איז זיין תורה געווען געווען מתברכת איז על ידי שהיו חסידים היתה ברכה ניתנת בתורתן ובמילא וועט ער האבן הצלחה זיין שיטה איז געווען אז ער האט הצלחה נישט נאר אין אן אופן פון תורתו משתמרת ווי שטייט אין בבלי נאר אויך להבין ולהשכיל מיד צו מתברך ווערן און שטייגן אין לערנען מער ווי לויט דעם זמן וואס עס בלייבט אים אויף לימוד התורה לכאורה בלייבט אים דאך אביסל צייט, ער האט אין אים אזא ברכה אסאך מער ווי ס'בלייבט אים דארטן און ער לערנט נאר די ביסל צייט. דאס איז אלס פארשטאנדיג יעצט, וואס רוב הסנהדרין וואס גייען אין די שיטה פון ירושלמי האלטן זיי מיט אים, רצוי לרוב אחיו, יעצט דארף מען הערן וואס טוט זיך מיט די אנדערע, עס איז אבער עס האט עס האבן זיך אבער געפונען צווישן די חברי הסנהדרין אויך א מקצת אזעלכע וואס זייער אופן הלימוד איז געווען בדומה צום דרך הלימוד פון תמלו פון תלמוד בבלי כנזכר לעיל און דעריבער איז ביי זיי געווען דער אופן פון בלויז תורתם משתמרת וואס דורך אפגעבן זיך מיט ענייני עסקנות והצלת נפשות וועט פעלן אין הוספה בידיעת התורה, וואס פאדערט זיך פון חברי הסנהדרין, וואס איז סנהדרין? סנהדרין איז דאך אזעלכע וואס זיי דארפן קענען לערנען און קענען פסק'ענען און טון די אלע זאכן, און דערפאר פירשו ממנו מקצת סנהדרין, ווערט שוין געשמאק פארענטפערט פארוואס ס'שטייט נאר פירשו, ער האט, זיי האבן געהאלטן אז ער טוט לויט לויט ווי ס'דארף זיין על פי שלחן ערוך על פי תורה, ס'איז נישט פאר זיי אבער, זיי זיי לערנען דאך לויט, זיי זענען בבלים, זיי לערנען לויט די שיטת הבבלי, יעצט זיי האבן משתמרת, אויב משתמרת קענען זיי נישט גיין. זיי האבן זיך נישט געקריגט, ס'איז נישט געווען קיין מחלוקת, ס'איז געווען דער לשון, א געוואלדיגער לשון, פירשו ממנו. און דערפאר פירשו ממנו מקצת הסנהדרין, ביי זיי האט נישט געקענט זיין דער אופן העבודה פון מרדכי ורוב הסנהדרין, עס קען נישט זיין ביי זיי, און זיי האבן זיך פון אים אפגעזונדערט אין זייער אייגענעם דרך, כנזכר לעיל אין אנהייב סעיף ד', האט שוין דער רבי דערמאנט דעם יסוד פון דעם, דערפאר איז מרדכי נישט ארויסגעגאנגען פון די סנהדרין, און דערפאר עס גייט אראפ די אלע שאלות וואס מיר האבן געפרעגט פריערט. אות ז'. יעצט וועט דער רבי פרעגן א שאלה, אויב אזוי, אויב איך קום צו א מסקנא אז תורתו משתמרת, ווערט דאך א שאלה פארוואס האסטו אים אראפגערוקט פון דעם פינפטן צום זעקסטן? האט ער געדארפט בלייבן אויף זיין זעלבן פלאץ? ער האט דאך די ברכה פון תורתו משתמרת. דער רבי וועט ענטפערן זייער געשמאק, א חידוש נפלא ביותר, וואס איז דא געווען, פארוואס איז נישט, ממילא וועט אראפפאלן די שאלה אויכעט, פארוואס האט מען אים גערוקט פון פינפטן צום זעקסטן? אות ז'. הגם אז לויט דער שיטה פון ירושלמי ווי מ'האט ערשט געלערנט איז ברכה ניתנת בתורתן און דעריבער האט מרדכי געהאט אויך די ברכה והענין פון הוספה אין ידיעת התורה פון דעסטוועגן ירד מחשיבותו אצל חכמים מען האט אים גענומען פון פינפטן אין זעקסטן ווי מען האט געלערנט פריער מ'האט אים גענומען ווי ס'שטייט אין עזרא דער פינפטער און אין נחמיה ווערט ער שוין גערעכנט דער זעקסטער ווייל ער געווארן אינמיטן א שר א משנה למלך פון דעסוועגן ירד מחשיבותו אצל חכמים, צוליב דעם וואס ביטל מיט דעם בטל מדברי תורה, ונכנס לשררה. א געוואלדיגע שאלה פארוואס? דער רבי מסביר זיין געשמאק וואס דא טוט זיך. ווארום ס'איז פאראן א מעלה מיוחדת אין דעם דרך פון תורתו אומנותו, נישט צו מבטל זיין פון לימוד צוליב קיין זאך. מרדכי האט געטון טאקע גוט, און אזוי דארף מען טאקע טון. לויט זיין שיטה ווי דער ירושלמי, אבער פון דעסטוועגן האט ער דאך פארט נישט געלערנט אין די צייט, ער איז דאך געזעצן דארטן מיט די מיט די שרים און מיט דעם מלך איז ער געזעצן דארטן, און דאס איז די מעלה וואס איז דא אין תורתם אומנותם אויף דעם, דערפאר האט מען אים אראפגענומען נאר פון פערדן פון פינפטן צום זעקסטן, נישט אים ארויסגענומען פון סנהדרין, דאס איז נאר געווען צו ווייזן אז תורתם אומנותם האט אין זיך א געוואלדיגע מעלה אויף דעם אויכעט. ווארום ס'איז פאראן א מעלה מיוחדת אין דעם פון תורתם פון דעם דרך פון תורתם אומנותם, נישט צו מבטל זיין פון לימוד צוליב קיין זאך, דער מגן אברהם און דער אלטער רבי ברענגט זיך אראפ אין שלחן ערוך דער לשון אפילו רגע זאל מען נישט מבטל זיין פון תורה, און דער לשון פון אלטן רבי'ן שלחן ערוך איז ואין מתבטל כלל כי אם לדברים הכרחיים לצרכי גופו, ער רעדט נישט אויף נאר זאכן וואס ער מוז טון צו לעבן, צו עסן און צו טרינקען און די זאכן וואס ער מוז האבן, שלאפן אביסל ער זאל קענען ממשיך זיין לערנען, נאר דאס אלץ. אפילו ווען עס וועט לפועל נישט פעלן אין דער בראו אין דער הוספה בידיעת התורה ווייל ברכה ניתנת בתורתן, ס'וועט דאך נישט פעלן ביי מרדכי גארנישט, פארקערט וועט דאך האבן די בעה תורתו מתברכת, פון דעסטוועגן איז דא א מעלה אין דעם תורתם אומנתם, און דאס איז כוונת חזל גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות וכו'. ס'נישט קיין סתירה'דיגע ווי מ'האט גערעדט פריערט אין די שאלות א סתירה, דא זעסטו דאך אז מרדכי יא געווארן, און דא שטייט אין גמרא אז וואס אז גדול תלמוד תורה פון הצלת נפשות, ניין ס'נישט קיין סתירה, מרדכי טאקע האט דאס געדארפט טון, פון צווייטן זייט איז דא א מעלה אין תלמוד תורה אויף הצלת נפשות, אז בשעת ער לערנט תורה און תורתם אומנתם איז דאס א העכערע דרגה, און דערפאר האט מען אים אראפגעפירט פונעם פינפטן ביזן זעקסטן. און דאס איז כוונת חזל גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות עס איז דא א גדלות אינעם אפגעבן זיך אינגאנצן אויף לימוד התורה וויבאלד אז ביי מרדכי איז די גדלות נתמעט געווארן ער האט דאך נישט געקענט לערנען די גאנצע צייט ער האט דאך געווען א משנה למלך איז אויך געווארן א מיעוט ירידה אין זיין חשיבות אצל חכמים געוואלדיג פשוט געוואלדיג ווי דער רבי ברענגט עס ארויס איז דאך שווער ס'שרייט דאך די שאלות ממה נפשך אדער וואר אדער שיק אים אוועק פון סנהדרין אדער וואס עפעס נאר פון פערטן ביזן פינפטן פארוואס האט ער נישט משכנע געווען דעם מיעוט זאלן גיין ווי אים פארוואס איז געבליבן א גאנצע צייט די מחלוקת פון פארוואס שטייט פירשו אלע זאכן ווערט פשוט געשמאק געשמאק פארשטאנדיג איז אויך געווארן א מיעוט ירידה אין זיין חשיבות אצל חכמים דער רבי האט עס געלייגט אין מירכאות אצל חכמים איז געווארן ביי אים א ירידה אז אנשטאט צו דערמאנט ווערן בתר ד' איז ער דערמאנט געווארן בתר חמישה אבער פון דעסוועגן האט מרדכי ורוב סנהדרין געהאלטן אז ער האט געדארפט ווערן א משנה למלך, ווייל אפי' ורצוי לרוב אחיו, ווייל אפילו אז דורך דעם זאל ביי אים פעלן די גדלות פון גדול תלמוד תורה, איז עס כדאי צוליב דעם ענין פון הצלת נפשות צו זיין א דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו, ווי די מגילה ענדיגט זיך. און דער רבי לייגט צו אין הערה זיבן און צוואַנציק, אבער לולא הענין דהצלת נפשות וואלט ער זיך נישט עוסק געווען בצרכי ציבור. פארוואס? מצד די מעלה פון תלמוד תורה וואס מען דארף לערנען פשוט כפשוטו, לערנען, לערנען די גאנצע צייט. איז וויבאלד ביי מרדכי האט עס געפעלט, האט מען אים אראפגעפירט פונעם פינפטן ביזן זעקסטן, אבער פון דעסטוועגן האט ער געהאלטן אז צוליב דעם ענין מוז ער עס טון. מרדכי איז געווען מוכן צו מבטל זיין, אוועקגעבן פון זיך, פון לימוד התורה, און איז אראפגעגאנגען א דרגה פון פינפטן ביזן זעקסטן, אבי ער זאל קענען מאכן הצלת נפשות. פארוואס? ווייל זי, און דער רבי לייגט צו, געשמאק אין די הערה זיבן און צוואַנציק וואס דער רבי שרייבט אז ווען נישט הצלת נפשות וואלט ער עס נישט געטון, לייגט דער רבי צו א געוואלדיגן געשמאקן ווארט, ער האט געוואוסט מיט וועמען ער האנדלט דא. אחשורוש, ער דארף ווי עס שטייט מלך שוטה, דארט דארט בייט ער זיין דעה אויף א ערד, דא הרג'עט ער אלע אידן, דא הרג'עט ער המון'ען, עפעס שטימט נישט דא, סא רעדט, און ער ווערט אנגערופן מלך רשע, דער רבי צושטעלן א געשמאקע זאך, ועל פי זה יש לקשר, לויט דעם וואס מיר זאגן, אז מרדכי אויף הצלת נפשות איז געווען גרייט צו אוועקגעבן פון זיין ענין פון דעם ענין פון לימוד התורה פון גדול תלמוד תורה, קען מען מקשר זיין וואס רשי זאגט אין אנהייב מגילה, מתחילת מגילת אסתר, הוא אחשורוש, ויהי בימי אחשורוש הוא אחשורוש, זאגט רשי, הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו, ער האט זיך נישט געביטן נאך דעם וואס ער האט געהאנגען המן מיט די אלע זאכן, ער איז געבליבן דער זעלבער רשע, ממילא איז דאס מקושר די התחלה פון די מגילה מיטן סוף פון די מגילה, וואס איז דאס מקושר? סיום מגילה ענדיגט זיך לרוב אחיו ולא לכל אחיו, דנעוץ תחילתן בסופן, די זעלבע רשי וואס רשי רעדט דא רעדט ער דא, ס'ווערט א קשר פונעם סוף מיטן אנהייב, אזוי ווי אין גמרא מאכט מען א סיום מאכט מען א קשר פון דעם אנהייב גמרא מיטן סוף און דעם סוף מיט די נעקסטע גמרא, אזוי דא אויך האט דער רבי געפינט אין רשי א קשר פון נעוץ תחילתן בסופן פון אנהייב מגילה ביזן סוף.

מ'האנדלט זיך דא מיט א רשע, זייער געשמאק דער אנהייב רשי האט צו טון מיט די מגילה פון נאך אחשורוש אלס דער רשע, פארוואס מרדכי האט אנגענומען דעם ענין אפילו נאך וואס געווען די ישועה איז ער געבליבן דארטן זיין א שר, ווייל ער האט געהאלטן אז מ'קען נישט וויסן וואס דער המן קען אפטון. בסגנון אחר, ארויסברענגען א אנדער אין א אנדער סארט אין א אנדער סארט לשון ארויסברענגען דעם ענין וואס דאס איז. נא סליחה איך האב געהיפערט, מיר גייען לערנען אות ח', זייער געשמאק ביז יעצט אלץ איז פארשטאנדיג, יעצט זאגט דער רבי אין אות ח', לכאורה איז אבער פארט נישט גלאטיג, איז נאך נישט גלאטיג אינגאנצן, אמת איז טאקע אז מחמת דעם וואס ברכה ניתנה בתורתן, האט ביי מרדכי נישט געפעלט אפילו אין דער הוספה בידיעת התורה, ס'טאקע אמת יא אז אז תורתן משתמרת האט אים נישט געפעלט אין דעם ענין פון לערנען תורה און אמת איז טאקע אז עס איז דא די מעלה אין הצלת נפשות וואס צוליב דעם איז כדאי די ירידה אז ער זאל נישט זיין תורתו אומנותו האט מסכים געווען אויף הצלת נפשות זיך אוועקגעבן און זיין א משנה למלך אבער ווי אזוי איז ער פארט אויך דערנאך געבליבן איינער פון די סנהדרין וואס לכאורה כל עניינם איז נאר לימוד התורה און הוראה די זעלבע זאך ווי איך זאג אז ס'פעלט מרדכי אין דעם ענין פון גדול תלמוד תורה ווייל ער גייט מאכן הצלת נפשות, איז לכאורה איז זיין פלאץ נישט געווען מער אין די סנהדרין. וואס איז סנהדרין? סנהדרין'ס ענין איז לימוד התורה און פסקי תורה און הוראה. וואס פארוואס איז ער געבליבן אין סנהדרין נאכדעם? בסגנון אחר, ארויסברענגען די שאלה אביסל אין א אנדער סארט לשון, ווי איז שייך אז אויף סנהדרין גופא וואס כל עניינם איז תורה כנל, זאל זיין א חיוב צו מוותר זיין אויף תורתם אומנותם צוליב הצלת נפשות ווי שייך עס צו זאגן יעדער איינער דארף עס טון אבער סנהדרין נישט סנהדרין זייער ענין איז תורה ווי קען איך אים הייסן אז ער זאל מוותר זיין אויפן לערנען בלייבן אין סנהדרין און אנהויבן גיין זיין א עוסק בצורכי ציבור און ווערן א משנה א משנה למלך

ס'האט זיך גערעדט ווען די אידן האבן געטאן נישט קיין גוטע זאכן, האבן די סנהדרין גדולה האבן געדארפט זיך צובינדן מיט שטריק ביי די מתניים, דאס מאכט אז עס זאל נישט וויי טון, מען זאל קענען גיין גיך, מען זאל קענען לויפן, און אויך אויפהייבן די קליידער ס'זאל זיי נישט שערן צו גיין גיך, און זיי האבן געדארפט ארומגיין אלע עיירות ישראל און לערנען תורה. דער דין איז אז ווען סנהדרין האט גולה געווען ממקומם בלשכת הגזית, קען זי נישט דן זיין דיני נפשות. וואס מיינט דאס? ס'גייט אראפ פון זייער דרגה וואס זיי קענען טון ווען זיי זענען אין לשכת הגזית, דאס איז אין בית המקדש, ווען זיי גייען ארויס און זיי גייען ארום און זיי גייען גולה זיין ממקומה, געענדיגט זיך דער ענין פון דיני נפשות. דאס הייסט אז דורך דעם וואס ויחזרו בכל עיירות ישראל, ווי דער תנא דבי אליהו טענה'ט צו די צו די סנהדרין, איר האט געדארפט ארויסגיין און עס טון, ווערט א ירידה אין דעם כח פון תוקף פון סנהדרין, מ'זעט קלאר אז ס'ווערט א ירידה פון זיי. און פון דעסטוועגן איז היה עליהם א חיוב לילך בכל עיירות ישראל וכולו. געוואלדיג. זעה איך דאך פון דעם א ראיה פון דעם תנא דבי אליהו, אז הגם אז זיי זענען זייער ענין איז תורה, זייער ענין איז פסק'נען, און זייער ענין איז נאר פסקי דינים מיט הוראה, פון דעסטוועגן זאגט דער תנא דבי אליהו רבה, אז זיי האבן געדארפט אפלאזן דאס, און זיי האבן געדארפט ארויסגיין און לערנען די אידן ווי מען דארף זיך פירן ווי ס'דארף צו זיין. פון דעם קען מען פארשטיין, דא קומט דער רבי צו די מסקנא, פון דעם קען מען פארשטיין אז דער עיקר תפקיד פון די סנהדרין איז טאקע הוראה לרבים, און דורך דעם הצלת, און דורך דעם הצלת רבים, איז, און צוליב דעם דארפן זיי יורד זיין פון זייער כח ותוקף אלס סנהדרין כדי צו זיין מזכה רבים. דער רבי האט דאך געפרעגט א שאלה, ווי קען זיין אז מען הייסט סנהדרין וואס זייער גאנצער ענין איז תורה, הייסט מען זיי ארויס, הייסט מען מרדכי ער זאל ווערן א משנה למלך עס וועט אים פעלן דער ענין פון גדול תלמוד תורה, זאגט דער רבי כ'האב א מפורש תנא דבי אליהו, אז אזוי דארפן זיי טון, הגם אז זייער ענין איז הוראה לרבים, און דורכדעם הצלת רבים, האבן זיי געהייסן זיי זאלן אראפגיין פון זייער דרגה און זאלן גיין עס טון. ועל דרך זה איז דער ביאור בענינינו, יעצט וועט מען פארשטיין ביי מרדכי אויכעט, הגם אז דורך דעם וואס מרדכי איז געווארן א משנה למלך, איז געווארן א ירידה אין זיין חשיבות אלס חבר סנהדרין, וואס ער איז געווארן פון בתר ד' צו בתר חמשה, אנשטאט צו זיין דער פינפטער אין די שורה, איז ער געווארן דער זעקסטער, עס האט אים געפעלט דער ענין און מעלה פון תורתם אומנותם, איז אבער די ירידה כדאי אפילו מצד עניינם פון סנהדרין גופא, וויבאלד דאס איז צוליב טובת הרבים, על דרך הנתבאר לעיל אין תנא דבי אליהו, דער יסוד איז תנא דבי אליהו, און ס'איז פארשטאנדיג, יעצט איז פארשטאנדיג פארוואס ער איז געבליבן אין סנהדרין. ווייל ס'דא אמאל וואס מ'הייסט די סנהדרין אויכעט אז זיי זאלן טון אזא זאך אז זיי זאלן ארויסגיין און זאלן טון אויף הצלת נפשות, דער רבי האט געלייגט פריערט אין די הערה, דווקא הצלת נפשות איז מרדכי געבליבן דארטן א משנה למלך, ווען נישט וואלט ער צוריק געגאנגען. אות ט', וועט קומען א הכנה צו די הוראה וואס מ'קען זיך אפלערנען פון דעם. ביז דערווייל איז אלס ברוך השם פארשטאנדיג, ס'איז כפתור ופרח, נישטא מער פון קיינע שאלות, אלע שאלות וואס איז געווען איז אראפגעגאנגען, און פארשטאנדיג פונקט וואס דא טוט זיך, נישט קיין סתירה אין די גמרא, ס'איז נישט קיין ענין פון פארוואס שטייט פירשו, פארוואס נאר מקצת מסנהדרין, געוואלדיג יעדער ווארט וואס איז געווען. אות ט', די הנהגה פון כ"ק מו"ח אדמו"ר איז געווען, די הנהגה פונעם פריערדיגן רבי'ן זאגט די רבי איז געווען, אז ער פלעגט גזל'נען פון זיין צייט וואס ער וואלט געקענט אפגעבן אויף לימוד התורה לעצמו, ועבודת השם לעצמו, און זיך פארנעמען דאן מיט ענייני עסקנות והצלת נפשות, דערמאנט פריער, וואס ס'שטייט אפילו נישט אין די שיחה, ווי ער איז ארויס געגאנגען פון רוסלאנד וואס האט מען דארט איינגעזעצט פארן טון די אלע זאכן, האט ער געקענט זיצן לערנען לויט זיינע דרגות מיט זיין זיין הויכקייט, האט ער געטון דאן עבודת השם לעצמו, האט ער אוועק געגעבן האט גע'גזל'ט פון זיינע צייט און געטון אין אזעלכע זאכן וועגן הצלת נפשות, און ער האט ער האט עס אויך געמאנט פון חלק חשוב פון זיינע תלמידים, און מקושרים האט ער געמאנט זאלן טון די זעלבע זאך, אזוי אויך זיי זאלן זיך פירן אין דעם וועג, און ער האט איינגעפירט אז אפילו תלמידי הישיבה, תלמידי הישיבה דארף דאך זיצן לערנען א גאנצן טאג, לייגט דער רבי צו אז תלמידי הישיבה זאלן בין הסדרים, ווען ס'איז דא ווען ס'איז דא מיטאג די ביי די הפסקה מיטאג און פארנאכט ווען ס'איז דא די הפסקה, זאלן אוועקגעבן א געוויסן טייל פון זייער זמן, פון די זמן וואס מ'האט זייער הפסקה, אויף הפצת התורה והיהדות חוצה. און די התעסקות איז צייטנווייז אין א אופן, און דאס וואס דער פריערדיגער רבי האט געמאנט אז מען זאל עס טון, איז אסאך מאל איז גאר דא איינער וואס גייט נישט ארויס חוצה, מען כאפט יענעם און מען זעצט זיך אוועק מיט אים לערנען, מען מאכט נאר א הכנה צום לערנען, און דעסוועגן האט ער עס געהייסן טון. און א געוויסן טייל פון זייער זמן אויף הפצת התורה והיהדות חוצה, און די התעסקות איז צייטנווייז אין אן אופן אז א חלק גדול פון דעם זמן ההפצה גייט אוועק נישט אויפן עצם לערנען מיטן צווייטן, ער זעצט זיך נישט אוועק לערנען מיט אים, נאר אויף צרכי ציבור, צרכי ציבור, השתדלות אריינצוקריגן תלמידים, מען גייט אין, מען גייט אין די ערטער, מען גייט רעדן מיט די עלטערן אז זיי זאלן אריינגעבן די קינדער אין אין מוסדות התורה, אין מוסדות וואס איז מיט יראת שמים, נישט חס ושלום אין די אין די בתי ספר ממשלתיים ווי ס'הייסט דא פאבליק סקולס, מסדר זיין אן ארט אויף צו לערנען, דארף מאכן א ארט, דארף האבן א בנין, דארף האבן א ישיבה. שאפן די נויטיגע סכומים דארף ארום גיין פשוט אזוי שנארן פשוט ארום גיין בעטן געלט צו דעקן די הוצאות פון די מלמדים און פון רענט און פון די אלע זאכן פון צו דעקן די הוצאות וכולו וכולו זאגט דער רבי דאס הייסט אז אפילו אזעלכע מקושרים וואס זייער מצב ודרגה איז נאר כפסק הלכה פון פון בבלי אינעם אופן פון תורתו משתמרת, אפילו אזעלכע תלמידים, מען רעדט וועגן היינטיגן דור, איז אזעלכע מקושרים פון פריערדיגן רעבן, וואס זייער דרגה איז אז זיי האלטן אז אז ביי זיי וועט זיין דער ענין ווי דער בבלי, אז זיי זאלן ארויסגיין און זאלן טון זאכן, איז ביי זיי וועט זיין נאר תורתו משתמרת ווייל זיי לערנען נישט יעמאלט, דארפן זיי אפגעבן פון זייער זמן, אפילו אין דעם אופן וואס דורך דעם וועט פעלן אין זייער לימוד התורה ועבודת השם צו דעם טובת הרבים. מרדכי האט געהאט טאקע דעם משתמרת פון דעסטוועגן האט ער אוועק געגעבן דעם גדול תלמוד תורה און דער רבי זאגט אז דער פרידיגער רבי האט געזאגט אז זיינע מענטשן זאלן אוועק געבן אפילו פון פון משתמרת זאלן זיי אוועק געבן אויף גיין טון צוליב טובת הרבים ווייל די הנהגה הנל פון דעם ראגעטשאווער איי דער ראגאטשאווער האט דאך געזאגט אז ער וויל עס נישט טון אז ער קען עס נישט טון ער גייט ווי דעם בבלי און לויטן בבלי וועט זיין נאר משתמרת קען ער נישט אריין גיין אין דעם ועד ווייל די הנהגה הנל פון דעם ראגאטשאווער איז נאר פאר יחידי סגולה אין יעדן דור איז דא יחידי סגולה וואס זענען בבחינת תורתם אומנותם דער ראגאטשאווער איז געווען א דרגה פון תורתו אומנותו און זייער ענין איז על דרך ווי דאס איז געווען ביי מקצת סנהדרין א הוספה בידיעת התורה באופן תמידי און לויט דעם בבלי וועט ער עס דאך נישט האבן דערפאר האט ער נישט געוואלט, אבער דאס רעדט זיך נאר וועגן דעם ראגעטשאווער ווייל ער איז פון די יחידי סגולה, אבער דער סדר העבודה פאר רובא דרובא, דער רבי האט אונטערגעשטראכן, רובא דרובא אפילו פון בני תורה איז כפסק הדין, ס'איז דא א קלארער פסק דין היינט אז בזמן הזה איז נישטא מענטשן וואס תורתם אומנתם, און די דרגה פון רשבי וואס יעמאלט איז מען נישט מפסיק אפילו לתפילה איז נישט איז נישטא איז נישטא היינט אזא זאך. און מה דאך אז מ'איז מבטל פון לערנען צוליב אנדערע עניינים, יעדער איינער ווייסט אויף וואס ער איז מבטל עניינים, וואס מ'איז מבטל תורה אויף עניינים וואס ס'קען זיין אז ער קען מוותר זיין אויף די עניינים און לערנען ווייטער, דארף מען אוודאי דאס טון צוליב הצלת נפשות וטובת הרבים. ולהעיר, דער רבי זאגט להעיר, אז בנוגע צו כבוד קדושת מורי וחמי אדמור אליין, איז מי יודע אופן עבודתו, ווער קען זיך פארשטעלן די עבודה פונעם פריערדיגן רעבן און דעם לערנען פונעם פריערדיגן רעבן, בכלל איז דאך ידוע די תורה פון בעל שם טוב אויפן פסוק קומי אורי כי בא אורך וכבוד השם עליך זרח, א פסוק אין ישעיה וואס שטייט אין די הפטורה פון פרשת כי תבוא שטייט קומי אורי כי בא אורך וכבוד השם עליך זרח, זאגט דער בעל שם טוב אויף דעם אז די אידן זאלן זיין זאלן זאלן זיך אויפהייבן ווייל כי בא אורך און כבוד השם עליך זרח איז דא א געוואלדיגער געשמאקער טייטש פונעם בעל שם טוב אתם נשיאי ישראל, איר די נשיאים פון די אידן, וואס איר לייגט אוועק, איר לייגט אוועק אייער תורה ועבודה בשביל טובת הרבים, וואס וועט זיין מיט אייך? איר גיט דאך אוועק אייער צייט, איר גיט אוועק, איר לייגט אוועק אייער תורה ועבודה, ווי דער רבי האט געזאגט פריערט אויפן פריערדיגן רבי'ן, ער גזל'ט אוועק פון זיין צייט. זאגט דער בעל שם טוב, איז דאס קומי אורי באור הפרטי להכללי וכו'. ס'וועט ווערן, די ליכט וועט ווערן פון אור הפרטי, עט ווערן אור הכללי עט איר קריגן. וואס מיינט דאס ווי דער רבי מסביר וואס דער בעל שם טוב זאגט דאס הייסט אז נשיאי ישראל האבן א ברכה מיוחדת אז אז עס זאל זיין ביי זיי אז עס זאל ביי זיי נישט פעלן אין זייער תורה ועבודה נאך עכער ווי די מעשה ווי ס'שטייט אין ירושלמי לויטן בבלי איז משתמרת לויטן בבלי איז מתברכת דער בעל שם טוב טייטשט אז ס'איז נאך עכער ריין תיכף אבער די נשיאי ישראל וואס טוען עס איז דאס נאך עכער ואדרבה, בא אורך וכבוד הוי' עליך זרח, וואס דאס איז שלא בערך פון ברכה ניתנת בתורתן. געוואלדיג. דאס איז וואס דער בעל שם טוב זאגט, אז היינט, אז די נשיאי ישראל וואס זייער דרגה אין לערנען און דאווענען איז דאך געוואלדיג, און ס'איז דאך ביי זיי קען מען זאגן זיכער תורתן אומנותן, פון דעסטוועגן גיבן זיי אוועק, דער לשון פון בעל שם טוב איז דאך געוואלדיג, אתם נשיאי ישראל וואס איר לייגט אוועק אייער תורה ועבודה, בשביל טובת הרבים, וואס וועט זיין מיט אייך? דער בעל שם טוב ס'עט זיין קומי אורי עכער ווי דער ירושלמי ברכה ניתנת בתורתן אות יוד יעצט עט מען קומען צו דער הוראה נאך וואס מען זעט אז דער פרידיגער רבי האט געטאן אזוי מיט אלס עט קומען די הוראה מרדכי האט געטאן דער פרידיגער רבי האט געטאן עט מען זען וואס דאס איז אות יוד דאס וואס דאס וואס דאס איז די הוראה פון הנהגת מרדכי פאר אונז בנוגע לפועל און ווי די תורה הידועה פון בעל שם טוב, ס'איז א הוראה צו אונז יעדן איינעם פון מרדכי בנוגע לפועל, און ס'דא א באוואוסטע תורה פון בעל שם טוב אין די הוספות צו כתר שם טוב, אויפן מאמר המשנה, ס'דא א באוואוסטע משנה אין מגילה ריש פרק ב', שהקורא את המגילה למפרע לא יצא. וואס מיינט דאס בפשטות? בפשטות מיינט דאס אז איינער, בפשטות מיינט הקורא את המגילה למפרע לא יצא, א קלארע משנה. וואס מיינט דאס? דאס מיינט אזוי, גמרא מיינט אז איינער ליינט די מגילה, קודם ליינט ער פרק י' און דאן גייט ער צו פרק א', ער ליינט קודם די דעם נס, די הצלה, דערנאך ליינט ער אז עס איז געווען די גזירה פון המן, שטייט מפורש אז לא יצא, קומט דער בעל שם טוב און טייטשט א געוואלדיגן געשמאקן טייטש, דער וואס ליינט די מגילה אנעמענדיג אז דאס וואס ס'ווערט דערציילט אין מגילה איז א זאך וואס האט געטראפן אינעם עבר למפרע, הקורא את המגילה למפרע ליינט אז די מגילה איז געווען מיט צוויי טויזנט יאר צוריק און האט נישט קיין שייכות צום הווה, ס'דערציילט א מעשה וואס איז געווען, זאגט דער בעל שם טוב אז די משנה זאגט לא יצא, זייער געשמאק, הקורא את המגילה למפרע אז ס'איז געווען און ס'האט ערשט נישט קיין שייכות, לא יצא. עס פאדערט זיך פון אונז א הנהגה מעין און על כל פנים שמץ מנהו, עפעס פון דעם פון הנהגת מרדכי צו ווערן א משנה למלך כדי צו זיין א דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו אפילו ווען צוליב דעם איז ער רצוי בלויז צו רוב אחיו האט מרדכי אלס אוועקגעגעבן דאך קען בלייבן זיצן לערנען און זיין געשמאק מיט אלעמען א גוטער פריינד מיט אלעמען און נישט קיין פירשו ממנו ניין ס'לוינט, ס'פאדערט זיך פון אונז, אז הקורא את המגילה, איז דאס יעצט, ס'איז נישט למפרע מרדכי געווען, איך דארף זיך לערנען פון מרדכי היינט. און הגם אז די הנהגה איז ביי כמה וכמה פארבונדן מיט א ירידה, לכאורה ביי אסאך איז דאך עס א ענין פון א ירידה, דער רבי ברענגט אין הערה אַכט און דרײַסיק, ווי מ'זעט עס ביי א מלך כפשוטו. מצד עצמו שטייט א פסוק אין שמואל משכמו ומעלה גבוה מכל העם, א מלך וויל גארנישט זיין קיין מלך, א מלך איז נישט ווי היינטיגע וואס לויפן זיי ווילן זיין א ראש ממשלה זיי ווילן זיין א נשיא אין די גאנצע וועלט, מען רעדט וועגן א מלך וויל גארנישט זיין קיין מלך, ער איז העכער, ער איז גאר העכער, ער איז גאר העכער פון די אלע זאכן, דער לשון משכמו ומעלה, קען זיין ס'מיינט אז ער איז געווען פשוט העכער שאול איז געווען העכער פון זיי אדער משכמו איז מוחין איז דא מידות איז אין אלץ איז שטייט אז מידות פון דעם מלך איז העכער פון די מוחין פון דעם גאנצן פאלק זאגט דער רבי אין די הערה איז משכמו ומעלה גבוה מכל העם וצריך להיות השתדלות מיוחדת לפעול עליו שירצה להיות מלך עליהם מדארף זען פשוט מדארף א פעולה מיוחדת שטייט אפילו כביכול אזוי ביים אויבערשטן אויך, די גמרא זאגט, אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם. און הגם אז די הנהגה איז ביי כמה וכמה פארבונדן מיט א ירידה, ווארום מען דארף צוליב דעם מוותר זיין אויף דער אייגענער שלימות, איז כדאי די ירידה צוליב די תועלת וטובת הרבים און אזוי און אזוי געפינט מען עס אויך ביי יעדערן בחייו אויך אלס יחיד ופרט יעדער איינער קען זיך אראפלערנען פון דעם זיין נשמה ער וואס די נשמה טוט זאל איך עס נישט טון פאר א צווייטן אידן די נשמה איז יורד מאיגרע רמא לבירא עמיקתא דאס איז געבויט אויפן אויף די גמרא אין חגיגה רעדט וועגן איגרע רמא לבירא עמיקתא ניצט עס חסידות אז די נשמה קומט מאיגרע רמא פון א הויכן הויכן דאך לבירא עמיקתא אין א טיפן טיפן בור כדי צו ווערן וואס קומט אראפ די נשמה למטה די נשמה דארף נישט האבן קיין תיקון, כדי צו מושל ושולט זיין אויפן גוף, און נפש הבהמית וחלקו בעולם, וואס קומט זי טון? זי קומט זיי כובש זיין און פון זיי מאכן א דירה לו יתברך, איז אויב די נשמה טוט דאס, זאלן מיר עס נישט טון פאר א צווייטן אידן? מוותר זיין אויף זיך און גיין העלפן א צווייטן אידן, און דערנאך דאס רעדט זיך אלץ וועגן בחורים און דערנאך אז ער האט חתונה קומט בהוספה על הנ"ל און בלשון פון די מגילה אז ס'דארף זיין להיות כל איש שורר בביתו וכמאמר חז"ל ווי די גמרא ווי ס'שטייט אין תנא תנא דבי אליהו רבה שטייט געוואלדיג איזו אשה כשרה העושה רצון בעלה איז בפשטות דער טייטש איז אז א אשה כשרה פאלגט וואס דער מאן זאגט, חסידות טייטשט טיפער, חסידות זאגט אז א אשה כשרה מאכט אויף דעם רצון פון דעם מאן, זי מאכט אויף דעם רצון אז ער זאל וועלן גיין אין שול, ער זאל וועלן גיין טון וואס דער רבי זאגט, מקרב זיין אידן, לייגן תפילין מיט אידן און ברענגען זיי צו תורה און אידישקייט. און אויך די שררה איז פארבונדן מיט א ירידה, שטייט דאך להיות כל איש שורר, יעדער איינער זאל זיין אינעם ענין פון שררה, און די שררה ברענגט א ירידה, א קלארע גמרא, די גמרא זאגט אין יבמות כמאמר חזל, נחית, נחית דרגא נסיב איתתא, אז צו חתונה מיט א ווייב און אויפשטעלן א משפחה האט צו טון מיט נס, האט צו טון מיט נחית דרגא. ביז יעצט זיצט ער אין ישיבה, יעצט דארף ער ארויסגיין און זוכן ארבעט און ברענגען פרנסה און מפרנס זיין דעם שטוב און ריחיים על צוארו מיט אלע זאכן, ווייל א מענטש מוז מוותר זיין אויף זיינע אייגענע עניינים צוליב טובת ביתו. און דער רבי לייגט צו אין הערה פֿיר און פֿערציק, ודווקא על ידי זה, ווען ער האט חתונה, ס'ווערט טאקע שורר, און ס'ווערט טאקע א ענין פון א ירידה און, עה, נחית דרגא ונסיב איתתא, זאגט דער רבי שטייט דאך קלאר אין תורה, ויברך עשם ויקרא את שמו. ויקרא, איים סארי, ויברך עשם ויקרא את שמו, אדם, דעמאלט ווערט ער אנגערופן אדם ווען ער האט חתונה, און דער רבי זאגט קוק אין הערה פֿופֿצן וואס מ'האט שוין פריער דערמאנט, שעל ידי צדקה נעשה מוחו וליבו זכים אלף פעמים ככה. און דאס איז אויך די הסברה ווייל א מענטש מוז מוותר זיין אויף זיינע אייגענע עניינים צוליב טובת ביתו, און דאס איז אויך די הסברה אויף דעם וואס מען געפינט אן עילוי אין עוסקים בצרכי ציבור אפילו אויף די וואס תורתם אומנותם, געוואלדיג, מען האט דא געפינען א א א מען געפינט א עילוי אין די עוסקים בצרכי ציבור אויף תורתם אומנותם, די וואס תורתם אומנותם דארפן מפסיק זיין לקרישמע, אזוי די הלכה קלאר, אז איינער וואס איז תורתם אומנותם דארף מפסיק זיין, מען דארף מפסיק זיין לקרישמע, מען האט פריערט דאס דערמאנט ביים אז אז תורתם אומנותם ברענגט ער אראפ דארפן זיי דארפן זיי מפסיק זיין צו קרישמע. רמב"ם, דער רמב"ם אין הלכות קרישמע זאגט אז זיי דארפן מפסיק זיין, אבער די וואס זענען עוסק בצרכי ציבור זענען נישט מפסיק אפילו לקרישמע, דער אלטער רבי ברענגט עס אראפ אין שלחן ערוך און דער רמב"ם זאגט דאס אז איינער וואס איז עוסק בצרכי ציבור דארף נישט מפסיק זיין צו קרישמע, ווארום הגם אז דורך התעסקות בצרכי ציבור באמונה, פעלט אין לימוד התורה בשלימות עצמו ווי געזאגט פריער, ביז אז חזל זאגן הטל עליהם צרכי ציבור והן כלין מאליהם, לייג ארויף אויף זיי צרכי ציבור און זיי וועלן ווערן אפגעשוואכט, פון דעסוועגן איז דווקא אין דעם און דורך דעם דער עילוי נפלא פון טובת הרבים. ס'איז טאקע הטל עליהם צרכי ציבור והן כלין מאליהם, זיי ווערן אפגעשוואכט, אבער פון דעסוועגן דא ליגט דער גרעסטער עילוי וואס ס'קען זיין, טובת הרבים, און אויב עס פאדערט זיך די הנהגה פון מרדכי בנוגע צו דער הצלה פון אידישע גופים, וואס מיינט דאס הטל עליהם צרכי ציבור והן כלים מאליהם, ס'ווערט שוואך, ברענגט דער רבי אראפ די גמרא אין סנהדרין, און אין רשי ברענגט זיך אראפ אין בהעלותך, משכח תלמודו, פון דעסוועגן זאגט מען זאלסט עס גיין טון, עס איז נישט נאר משתמרת אדער מתברכת, עס איז משכח לימודו, פון דעסוועגן זאל ער עס טון. און דער רבי זאגט אז אויב מרדכי האט עס געקענט טון אויף הצלה פון אידישע גופים, ווי עס איז באוואוסט די חילוק פון פורים ביז חנוכה, פורים איז געווען די הצלה אויף די גופות בני ישראל, חנוכה איז געווען כתבו לכם על קרן הצבי, על קרן הצבי, אז על קרן השור, קרן הצבי, אז ער האט נישט מער קיין שייכות חס ושלום מיט אלק, אין לכם חלק באלוקי ישראל, ס'געווען אן ענין פון רוחניות'דיגע גזירה, איז מרדכי האט אוועקגעגעבן אלץ צוליב אידישע גופים, על אחת כמה וכמה אז עס דארף אזוי זיין, ווען עס קומט צו דער הצלה פון אידישע נשמות, אז מען דארף אפלייגן די אייגענע שלימות צוליב הצלת נפשות, ס'וועט טאקע דיר פעלן, אבער צוליב הצלת נפשות, ראטעווען א צווייטן איד וואס איז אין א מצב וואס ער ווייסט נעבעך גארנישט, ער ווייסט נישט קיין אלף בית און ער ווייסט נישט פון תפילין, צו זיין א דובר שלום לכל זרעו, ביז עס וועט ווערן דער ישראל עושין תשובה, דורך דעם וואס מ'טוט זיי מקרב זיין, עס זענען מיד, דער רמב ם האט מדגיש געווען, עס שטייט נישט עושין תשובה והן נגאלין, ישראל עושין תשובה, ומיד הן נגאלין, בקרוב ממש. דאס איז שיחה פון פורים תשל ג און פורים שבת פרשת כי תשא אין תשל ה.